ווי מער די מכות גייען אן, אלץ ווערט שטארקער און שארפער און קלארער געוויסע נקודות וואס מען דארף מיטהאלטן. איך וויל זאגן פיר פינף נקודות וואס מען קען זען דא ביי די מכת ארבה, וואס מ'האלט שוין ביי די אכטע מכה, ווי ס'איז קלאר אז ס'ווערט שטערקער, מען האלט שוין אויף א וועג, ס'איז דא עפעס א מהלך. ערשטע זאך איז ויחזק השם את לב פרעה, ס'שטייט שוין גלייך אנהייב פון די גאנצע פרשה, שוין נאך פארדעם, און מען זעט ווי ס'ווערט שטערקער, אין די ערשטע פאר מכות שטייט סתם ויחזק לב פרעה, האט זיך געשטארקט האט נישט געלאזט, שפעטער שטייט שוין שטארקערע לשונות ויחזק ה' את לב פרעה, און מפרשים רעדן צו פשט אז די ערשטע פאר מכות האט פרעה זיך אליינס געשטארקט, נאכדעם האט די אייבערשטער געדארפט שטארקן למעלה מדרך הטבע, אבער לאו דווקא אז ס'מיינט דאס, פשוט מיינט עס אז ס'ווערט קלארער אז דער פרעה איז א עקשן שאין כדוגמתו כאילו למעלה מדרך הטבע'דיגע עקשן, ס'מאכט נישט קיין סענס, לאזט זיך נישט. און דאס זעט מען זייער קלאר אנהייב דא פרשת בא כי אני הכבדתי את לבו למען שתי אתתי אלה און די אייבערשטער לייגט אפילו צו למען תספר את אשר התעללתי במצרים התעללתי איז די טייטש בעצם פרעה אזוי ווי משה זאגט פאר פרעה אל יוסף פרעה התל בי פרעה מאכט זיך ליצנות ער זאגט מען גייט ארויסשיקן ער שיקט נישט ארויס זאגט דער אייבערשטער ניין ווייסט ווער מאכט ליצנות פון וועמען איך מאך ליצנות פון פרעה ווען איך וואלט געוואלט איך בין דאך א גאט איך קען דאך מאכן אין איין טאג מאכן מכת בכורות און שיק גלייך ארויס פארוואס מאך איך די גאנצע געים איך מאך חוזק פון אים כדי עס זאל זיין צען מכות איך האב א אינטערעס צו מאכן אש און פארעך פון דעם פרעה. דאס איז איין זאך וואס ווערט כסדר שטערקער. צווייטע זאך איז, די מכות אליינס. מכות ווערן מער און מער דעינדזשערעס, מער און מער מסוכן. עס זענען דא פארשידענע זאכן וואס די מכות זענען פוגעים. מ'קען זאגן באופן כללי די מענטשן, די די יאור, די וואסער, די תבואה, די ביי בהמות, און אזוי ווייטער. האלט דא האלט מען בערך ביי א סדר וואס האט צוטון מיט די בהמות. געווען די מכת ברד וואס האט געהארגעט, אויך געהארגעט בהמות, אבער בעיקר געהארגעט סארי נישט בהמות נאר די תבואה, די זאכן וואס וואקסן. יעצט קומט ארבה, וואס קודם כל סגייט עסן יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד, ס'הייסט סגייט ענדיגן די דזשאב וואס ברד האט געטון, סגייט מאכן די חורבן טאטאל, און צווייטנס ס'טאקע א ריזיגע מכה, שלא ראו אבותיך ואבות אבותיך עפעס א מכה, אויסטערלישע מכת ארבה, ס'איז הגם ס'מאכט זיך בדרך הטבע מכת ארבה, ממילא אפשר וועגן דעם דארף מען עס מדגיש זיין אז ס'איז א ריזיגע ארבה נישט קיין נארמאלע ארבה, און דאס איז די מכה וואס ווערט גרעסער, א דריטע זאך איז די עבדי פרעה, אונז האבן געזאגט שטייט למען הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו, און מען זעט אז די לב עבדיו האבן זיך שטערקער שנעלער געבראכן ווי פרעה, אונז האבן געזען וועגן די חרטומים פריער, און דא זעען אונז אז די עבדי פרעה זאגן פאר אים עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים, דאס הייסט די עבדי פרעה זענען שוין גרייט ארויסצושיקן די אידן, פרעה איז נאכנישט גרייט, פרעה משה קומט און ער זאגט די דרשה ויפן ויצא, ער גייט ארויס, ער ענטפערט גארנישט פרעה האט נישט וואס צו זאגן, גייט מאכט זיך נישט וויסענדיג די עבדי פרעה זאגן משוגע דו מאכסט זיך נישט וויסענדיג דער מענטש איז דעינדזשערעס מאך עפעס רופט אים צוריק משה און דא איז א פערדע זאך וואס האלט זיך אין איין טוישן און ווערן שטערקער אויכעט ס'איז געווען אז משה האט געבעטן פרעה צו גיין לזבוח להשם במדבר קודם האט פרעה געזאגט ווייסט ווער מי ה' שפעטער האט שוין געזאגט ווייסט וואס אפשר מ'גייטס נישט צו ווייט און אזוי ווייטער ס'הייסט ס'טוט זיך א האנדלעריי וועגן דעם און דא די שלייף פון די האנדלעריי איז אז מ'פרעגט ווער גייט משה זאגט יעדער איינער גייט חג השם לנו זאגט פרעה ניין, ס'איז נישט דא אזא זאך, איר קענט גיין מיט די עלטערן אבער די קינדער מוזט איר לאזן דא. אין די נעקסטע מכה וואס איז מכת חושך וואס איז אויך אין די היינטיגע פרק, זעט מען אז ס'גייט ווייטער די משא ומתן, ס'איז שוין נאך א נאך איין מכה, זאגט פרעה ווייסט וואס די קינדער קענען שוין אויכעט גיין, אבער די בהמות זאלן ענק לאזן, משה לאזט זיך נישט, ער זאגט ממנו נקח לעבוד את השם, מ'דארף נעמען אלע, דאס האט נישט געהאלפן. אבער זעט מען די משא ומתן פון דעם. נאכדעם איז דא די פיפטע זאך די פיינעל זאך וואס פרעה טוט נאכדעם וואס עס געשעט די מכה עס הייסט יעצט ס'ארבעט נישט די אייבערשטער זאגט פאר משה נטה ידך ס'קומט די ארבה און אזוי גייט טאקע עס קומט א גרויסן ארבה און ס'איז טאקע א ריזיגע ארבה לפניו לא היה כן ארבה כמוהו ותחשך הארץ באלד וועט זיין מכת חושך ס'איז אויכט א המשך פון די ותחשך הארץ פון מכת ארבה. און ס'עסט טאקע אלעס אויס, און פרעה וימהר פרעה גלייך, ס'הייסט גלייך ווען ס'קומט די ארבה ווארט נישט כ'ווייס נישט ווי לאנג גלייך יענע טאג רופט ער, און ער זאגט שוין עפעס חטאתי לה' אלקיכם ולכם יא, שא נא חטאתי אך הפעם, אך הפעם ס'הייסט כאילו יעצט יעצט אפילו ס'איז שוין צו שפעט, זיי מיך מוחל והעתירו לה', ס'הייסט אזוי ווי מיר האבן געזען אפאר מאל גייט די מכה אליינס אוועק, די מכה דארף מען בעטן, ויסר מעלי רק את המוות הזה ס'הייסט זייער א גרויסע מכה, ס'הייסט א טויט. אינטערעסאנט ער זאגט גארנישט צו, אז מען מערקט פרעה זאגט גארנישט צו דא, ער זאגט נישט ער גייט ארויסשיקן אידן, ער זאגט חטאתי, איך בין שולדיג, ס'הייסט כאילו, בעצם איז ער מודה ס'איז א גאנצע נאך א לעוול, אז נישט כאילו שיקט ארויס ברצון ליבו פרעה, נאר ער איז מודה אז ער איז נישט גערעכט. און וכך הוה, און דער אייבערשטער נעמט צוריק די ארבה, און ויחזק השם את לב פרעה איז נישט געלונגען. נאכדעם האמיר אונז די מכת חושך, וואס דאס איז אזוי ווי די דריטע יעדע דריטע מכה האט נישט קיין התראה משה זאגט נישט גארנישט פאר פרעה אבער ס'זעט אויס אז פאר פרעה האט געזען אז נוטה ידו און ס'קומט חושך שלושה ימים בחושך אויך איז דא אז די לעכטיגע און די אידן ווי אידן האבן געוואוינט איז נישט געווען די חושך אונז האבן געזען נישט ביי אלע מכות איז דאס געווען פשטות ארבה למשל איז יא געווען אפילו ווי די אידן האבן געוואוינט. און משה קומט צוריק צו פרעה און ער זאגט אים מ'זאל גיין, ס'זעט אויס אז דאס איז די המשך פון די ארבה, אזוי טראכט איך אביסל, דא איז די לעצטע חידוש פון די פרק, אז פרעה זאגט פאר משה גיי איך וויל דיך מער נישט זען, און משה זאגט איך וועל דיך טאקע מער נישט זען, און וויאזוי גייט ער זאגן די מכת בכורות, זעט אויס אז ס'שטייט נאך דארט, עס וועט זיין די נעקסטע פרק.